נאכאמאל אין אונזער אלעמענס נאמען, א הארציגן דאנק אייך העלי רובינשטיין, און א הארציגן דאנק אייך כאריסטקעס און כאריסטן.

פרייד געמישט אויך מיט טרויער. איז א גרעסטע טייל פון אייך זענען דא געוועזן מאנטיג אין אווענט, פארגאנגענעם מאנטיג אין אווענט אין דעם זאל, ביי דער טראגישער געשעעניש ווען א נאנטער איבערגעגעבענער בונדיסט, יענקל פרידמאן איז דא פלוצלינג קראנק געווארן און אויסגעהויכט זיין נשמה אין דעם זאל, וויל איך אים און מיר האבן אויך, וויל איך דערמאנען אויך אז מיר האבן דעם פארגאנגענעם יאר פארלוירן צוויי פון אונזערע געטרייסטע און איבערגעגעבנסטע. וועלכע פעלן אונז אזוי שטארק יעדן טאג פון יאר, אבער גאנץ באזונדערס היינט ביי אונזער יום טוב, עס פעלן אונז יענקל פארשפאן, הערש שטיינבערג, וויל איך בעטן אז מיר זאלן אויפשטיין פון די ערטער און א מינוט שטיל שווייגן באערן זייער אנדענק.

חברים, פארהאן א שפרוך אז איין בילד האט א גרעסערן ווערט פון טויזנט ווערטער. איז וואס נאך קען איך זאגן?

מיט דער שפּראַך פֿון גרעסטער מענטשלעכער און ייִדישער דערהויבנקייט, יאָ, מיט דער שפּראַך פֿון אונדזערע נבֿיאים, וועגן אַ שענערע וועלט און אַ בעסערן מענטשן.

פון די ווענט און וועלכע איז שוין באזוכט געווארן דורך אסאך צענדליגער און הונדערטער מענטשן, און די באגייסטערונג פאר דעם וואס עס רעדט אראפ פון די ווענט איז נישט נאר ביי אונז בונדיסטן נאר אויך ביי יעדן איינעם וועלכער האט געהאט א געלעגנהייט ארומצוגיין דא אין זאל אין דער פארגאנגענער וואך און אריינצוקוקן אין דער פארגאנגנהייט אונזערע, אין דער פארגאנגנהייט פון אידישן לעבן, וועל איך נישט דערמאנען די אלע וועלכע האבן דאס מעגליך געמאכט, מיר וועלן געפינען א געלעגנהייט וועלכע און מיר וועלן דאס דארפן טון, אבער ערלויבט מיר פון דעסטוועגן מאכן א אויסנאם. פאר געציילטע צוויי דריי נעמען. איך זעה נישט דא אין זאל אונזער חבר משה געצל, מרדכי פישמאן, צוליב געזונטהייטס טעמים, אבער זאל דאס דא געזאגט ווערן אז אן אים וואלט קיין אנהויב, ער איז געוועזן דער איניציאטאר פון דער דאזיגע אויסשטעלונג, מיט עטליכע יאר צוריק האט ער עס אנגעהויבן, און אין די לעצטע וואכן האבן מיר דאס רעאליזירט, איז פון די וועלכע האבן דאס אזוי גלענצנד רעאליזירט וויל איך נישט נאר אין מיין פערזענליכן נאמען, ווייל ס'איז מיר געווען דער גרעסטער פארגעניגן מיט זיי צוזאמען צו ארבעטן, אבער אויך אין אייער אלעמענס נאמען באדאנקען נישט מער ווי די צוויי נעמען און דריי מענטשן. קודם כל וויל איך הארציג באדאנקען אין אונזער אלעמענס נאמען אניע און הערשל לעדערהענדלער, וועלכע האבן וואכן לאנג געשטאנען טאג איין און טאג אויס, נישט נאר בייטאג נאר אויך ביז שפעט ביי דער נאכט, און געארבעט ארום דעם אז דאס זאל קענען געשען. און נאך איין אויסנאם.

מיט ברענגען דאס צו דעם צושטאנד אין וועלכן ס'איז. א הארציגן דאנק אונזער ליבן פריינט בראכעס'ן. און טייערע חברים, חבר'טעס, פריינט, אן שום ווייטערדיגע הקדמות וויל איך צוגיין צום אדורכפירן דעם צווייטן טייל היינט. ווייל דעם ערשטן טייל האבן מיר שוין געהאט פריער מיטן אונזער כאר, און איך וויל אייך זאגן וועגן פראגראם, וועגן ווייטערדיגן, איז קודם כל ווי איר זעט דאס שוין אליין, איז פעלט דא היינט אונזער ליבער און טייערער חבר טובי' מייזעל פון מעקסיקא. מיט צען טעג צוריק האט ער אין א לענגערן געשפרעך, אונז פארזיכערט אז ער וויל צו אונז קומען און אז ער וועט צו אונז קומען, אבער ליידער איז ערשט נעכטן ווידער אין א לענגערן געשפרעך זיך אנטשולדיגט אז ער קען נישט זיין היינט מיט אונז געווען, זיך געמאכט פארשידענע סיבות אז ער האט נישט געקענט היינט נעכטן אוועקפארן כדי היינט צו זיין מיט אונז אוועקפארן פון מעקסיקא.

אבער איצט וועלן מיר טאקע אנהויבן פון דעם וואס חבר'טע רבקה אויגנפעלד וועט ארויפקומען און זי וועט אונז זאגן וואס איז איר אנטייל אין היינטיגן פראגראם.
איך וועל ליינען א ליד פון חוה ראזנפארב וואס איז געשריבן. ס'הייסט כ'ווייס נישט גענוי ווען עס איז געשריבן נאר ס'איז ארויסגעקומען אין יובל נומער פון בונד צו פופציג יאר בונד אין נײַנצן זיבן און פֿערציק, דאס ליד הייסט דער בונד און מיין טאטע און עס איז געווידמעט מיין טאטע וואס איז אויך געקומען אויף דער וועלט אין יאר אַכצן זיבן און נײַנציק. א פאלק אזוי מיד. פון דורות שוין מיד. האט געבוירן די האפנונג דאס גלויביגע ליד. געבוירן זיין חלום דעם בונד. א מאמע שוין מיד. פון בענקשאפט שוין מיד. האט געבוירן מיין טאטן דעם פשוט'ן איד.

מיין טאטע האט ס'ברויט זיינס געגעסן אין שווייס, דער בונד האט מיין טאטן אנטקעגן געשפרייזט, זיי האבן זיך ביידע באגעגנט. פארברודערט, זיי האבן זיך ביידע באגלייט, די שטורעמס צעאקערט, די האפנונג פארזייט אין נייע גרין שפראצנדע בליטן. און ווען ס'האט א נאכט אמאל כמארעדיג בלינד געשמיסן זיי ביידע מיט שריפה און ווינט,

האָט טאַטע אויף שותּפֿות'ן אייגענעם וועג געשאָנקען דעם געשאָנקען דעם בונד זיינע בלייענע טעג, האָט בונד אים יום-טובֿים געגעבן. אַזוי אַלט ווי מיין טאַטע'ס געוועזן דער בונד, מיין טאַטע'ס געווען ווי דער בונד אַזוי יונג, און איך האָב געהערט זייער ניגון. מיין טאַטע'ט מיט שטילע פּשוט'ע רייד,

האט טאטע געלערנט מיך, טאכטער, האב ליב. און ווען ס'האט דער שעכטער געקוילעט מיין גאס, האט בונד מיך געלערנט דעם מענטשליכן האס, דעם האס פון געשענדעטן אידן. פאר טאטן האט וועג זיך דער לעצטער געשפרייט. האט בונד אים א טרייער דורך חושך באגלייט, ביז ס'האט זיי די קאסע פארשניטן.

איר קענט אלע מיין פראגראם, סאו זינגט מיט אויב איר ווילט, לאמיר זיך מאכן אביסל היימיש און פרייליך, ניין? ס'איז דאך א יום טוב היינט.

וועגן בונד, ווי די צארטע, סענסיטיווע טענער וואס רעזל האט אזוי פרעכטיג אויסגעזונגען, און די פאעטישע ווערסן וואס רבקה האט אזוי וואונדערבאר געלייענט, איך האב פון דאנען געקוקט אויף אייך. צו דעם איז דא איין עצה, אז מיר אלע זאלן זיין שטיל. נא נא, ס'גוט. איך האב באמערקט זיצענדיג דא ווי אזוי איר האט רעאגירט, און איך האב געפילט ווי עס וויברירט ממש. ביי יעדערן, זיין הארץ, איר הארץ, די נשמה, מיר האבן זיך דערמאנט יענע וואונדערליכע יונגע יארן ווען מיר האבן מיטגעזונגען די מעלאדיעס און געגלויבט און געהאפט אז די וועלט וועט ווערן שענער און בעסער פאראן מענטשן וואס צווייפלען אין דעם צו מען דארף אזוי שטארק אונטערהאלטן זכרונות. מיר דוכט זיך אז דער מענטשליכער זיכרון איז איינער פון די גרויסע, באמת גרויסע, אוצרות וואס מיר האבן, אין דעם דאזיגן אוצר פארבארגן מיר, אין די געוועבן פון דעם אוצר, דאס בעסטע און שענסטע וואס מיר לעבן דורך, כדי פון דעם צו קענען ציען יניקה אויף יארן ווייטער, און מיר, דער דור וואס האט דורכגעמאכט די לעצטע פערציג, איבער פערציג יאר, דער דאזיגער דור דארף אוודאי און אוודאי, האבן די מעגליכקייט צו שעפן פונעם דאזיגן לויטערן קוואל מיט וועלכן מיר האבן געלעבט אזויפיל יאר און קיינמאל נישט אויפגעהערט צו דערזען אין אים דאס דערפרישנדיג מענטשליכע. און אפשר איז דאס די סיבה פארוואס דער בונד האט זיין יערליכן יובל פארוואנדלט פון יארן צוריק אין זיין גרויסן יום טוב, נישטא אזא פארטיי און נישטא, נישט אויף דער אידישער גאס און נישט אין דער גאנצער סאציאליסטישער וועלט, וואס האט אריינגעפירט דעם מאטיוו פון אט דעם וואס מיר רופן בונדישע לאמע. אין די דאזיגע טעג פלעגן מיר זיך דערציילן נאכאנאנד וואס ס'איז געווען, ווי אזוי עס האט זיך דורכגעריסן דאס נייע ליכט אין יענעם חושך, אין יענער ארעמקייט, ארעמקייט ממש און ארעמקייט אין גייסט, און ווי אזוי עס איז אויסגעוואקסן די גרויסע העראאישע עפאפעיע פון בונד. אין זיין גאנג צו א אנדער וועלט, אין זיין אויפהויבן די חשיבות פון מענטשן, מיר האבן פארוואנדלט דעם יום טוב אין גאר א גרויסער וויכטיגער דאטע אין אונזער לעבן. יעדערער פון אונז וועט זיך מסתמא דערמאנען ווי אזוי מיר פלעגן פייערן יאר אויס יאר איין, אבער באזונדער די קיילעכדיגע די אלע פינף יאר יום טובים. איך וועל קיינמאל נישט פארגעסן דעם דרייסיג יעריגן יובל פון בונד געפייערט אין ווילנע מיט בייניש מיכאלעוויטש, און אויף דער טריבונע זענען געזעסן ווירגילי קאהן, אנא ראזענטאל,

מורא'דיגע שחיטות אין סאמע מיטן אין נײַנצן זיבן און פֿערציק אין נײַנצן זיבן און פֿערציק ווען ס'האט זיך אנטבלויזט דער אמת וועגן דעם חורבן האט שלמה מענדלסאן וואס פלעגט אויך אין פוילן זיין דער גרויסער טריבון פון אונזער באוועגונג צוריק אנגעשלאגן דעם טאן און גערופן

איז צערונען און פארגליווערט געווארן, איז געווארן ריטואל, און מיר האבן נישט געקענט אין דער יידישער ארבעטער באוועגונג אזוי ראציאנעל און לאגיש אנטוויקלען סאציאליסטישע געדאנקען ווי דאס איז געווען ביי אלע אנדערע פעלקער, מיר האבן געמוזט איבערטראגן, מיר האבן געמוזט.

אז עס איז נישט קיין צופאל וואס מען האט געלערנט, די וואס האבן פריער געלערנט געזעסן ביי דער גמרא האבן טאקע געלערנט שפעטער באגדאנוב'ן, אבער געלערנט מיט אן ענליכן ניגון אויף דער אינערליכער, דער דאזיגער ניגון פון דערהויבונג, פון מענטשליכער לויטערקייט, איז געבליבן א טיפער סימן מובהק פון דעם

אז זיי זענען ממשיך א גרויסע אידעע און א גרויסן נוסח און גייסט וואס זיי האבן אריינגעטראגן אין דעם אידישן לעבן. עס איז וואלט געווען נאטירליך ווי געווענליך ביי יובל־צוזאמענקומען קערט מען זיך אום צו די ראשונים, צום בראשית, און מען טראגט זיך איבער, איבער פארשידענע פעריאדן אפילו אזוי קורץ ווי דאס איז מעגליך, אבער איך מיין אז דאס וואלט אונז נישט געגעבן קיין מעגליכקייט זיך ביי דער געלעגנהייט נישט נאר אנצואווארעמען מיט אט דער שטימונג, נאר אויך זיך פארטיפן אין א רייע אזוי גאר וויכטיגע דימענסיעס און געביטן וואס דער בונד האט אריינגעפירט אין אידישן לעבן, און איך וויל טאקע היינט אויסרעכענען א רייע פון זיי. שוין דאס אליין וואס איך האב, וואס מיר האבן.

היינט ארויסגעקומען ווען דער טאטע האט איר אין סאמע אנבליק פון דער שרעקליכער, פון שרעקליכן אומגליק גערופן נישט צו פארגעסן נישט צו פארלירן איר פעאיגקייט פאר ליבשאפט פאר ליבע, די, מיר האבן געהאט אלע גרונטן אין אידישן לעבן

אין בונדישן צוגאנג קיינמאל נישט אויפגעגעבן דעם קאמף פאר באפרייאונג און גאולה, און גלויבן אז דער דאזיגער קאמף קומט נישט פון זיך, ער קומט ווי א רעזולטאט פונעם גרויסן געראנגל וואס גייט אן אין דער געשיכטע, און אינעם דאזיגן געראנגל זענען מיר א טייל און טארן בשום אופן נישט.

ליגט אין דעם אזוי פיל און דאס איז א טעמע פאר זיך וואס איז ווייט נישט אויסגעשעפט געווארן נאך אין אונזער בונדישן אנאליזירן. א צווייטער מאמענט, ביי קיין פאלק האט א באוועגונג, א ארבעטער באוועגונג, נישט געמוזט גלייכצייטיג אין קאמף פאר רעכט, פאר ארבעטער רעכט, גלייכצייטיג אין פאליטישן קאמף, אין עקאנאמישן און סאציאלן קאמף, בויען צוזאמען, בויען אינסטיטוציעס, שולן, ספארט אינסטיטוציעס, בויען קולטור אינסטיטוציעס, ביבליאטעקן, מיט דער בונד האט אין זיין טעטיקייט געשאפן די באדינגונגען אין וועלכן ער האט געקענט נישט ערשט

גוט דערמאָנט זיך, ווען פּאָליטיש האָט מען דאַן אין יענער צײַט ווייניק-וואָס זיך אײַנגעשטעלט געזען די אונטערשיידן, איז אָבער אָנדערהאַלבן פּונקטן האָבן אונדז צעטיילט דער עיקר פֿון לאָזן זיך פֿאַרפֿירן אין דעם קאָמוניסטישן אינטערנאַציאָנאַל. וואָס זײַנען די פּונקטן געווען? די פונקטן זיינען געווען, קודם כל און דער ערשטער און וויכטיגער פונקט איז, אז דער קאמוניסטישער אינטערנאציאנאל האט פארלאנגט ארויסצואווארפן די פירער, די בעניש מיכאלעוויטשעס, די פירנדיגע גייסטער, די ערליכס און אנדערע, ער האט פארלאנגט מען זאל גלייכשאלטן די באוועגונג אויפן חשבון פון אט די דאזיגע געשטאלטן, און איך געדענק נאך ווי א קינד ווי אזוי מיר האבן רעאגירט, ווי אזוי קען מען גיין צום סאציאליזם אויפן חשבון פון דעם מענטש, פון די מענטשן וואס זיינען נישט געווען מסכים מיט דער אריענטאציע וואס איז געקומען פון מאסקווע, און עס איז געווען א אויסערגעווענליך היסטארישער אקט. וועלכער באווייזט ווי ווייט און טיף דער בונד האט דערשאצט דעם קאמף קעגן דעם הייליגן די מיטלען וואס גייען צום ציל, דאס הייסט אז דער ציל הייליגט די מיטלען, מען האט זיך אנטקעגנגעשטעלט און עס איז געקומען אין דער ווייטערדיגער אנטוויקלונג אין קאמף מיט דעם קאמוניזם. אין קאמף מיט שאוויניזם איז געקומען דער המשך אין דער פארם פון א טיפער מאראלישער דערהויבונג. איך מיין אז דאס וואס מיר האבן אין זיך אזויפיל אינערליכע בעגייסטערונג פאר דעם פאר די פֿינף און אַכציק יאר בונד, אז דאס נעמט זיך נישט דער עיקר און אויפ'ן ערשטן ארט מחמת די ראציאנעלע

צו אָט דער דאָזיקער מאָראַלישער הויך אין קאַמף פֿאַר נאַציאָנאַלער חשיבֿות, פֿאַר חשיבֿות פֿון יחיד, פֿאַר מאָראַלישע ווערטן ווי אַ יסוד, האָט דער בונד זיך אויסגעטיילט און געבליבן טריי די זײַנע פּרינציפּן. עס איז הײַנט

מיטגליד פון וועלט פאלק, און מיר ברענגען צום אויסדרוק דאס אין פארשידענע פארמען, קיינער פון אונז פארניינט נישט, נעגירט נישט, דאס וואס ישראל דארף זיין אינעם אידישן לעבן, אבער קיינער פון אונז איז נישט גרייט צו אקצעפטירן דאס וואס ווערט אזוי שטארק

מיט דעם גייסט פון אונזער פאלק, דאן דארף מיר בלינדערהייט אקצעפטירן, ווייל דאס איז די מדינה, דער בונד האט זיך איינגעשטעלט פאר דער חשיבות פון אידישן ארבעטער אין דער רוסישער סאציאליסטישער פארטיי האט געקעמפט פאר דער זעלבסטשטענדיגקייט פון דער אידישער ארבעטער באוועגונג, פאר דער נאציאנאלער אנטוויקלונג, און ער האט אויך אויפגעהויבן ווי מיר ווייסן דעם ניווא פון דער אידישער קולטור, ער האט.

האבן זייער אפט געהערט ווי אזוי מען רעדט וועגן דער בונדישער אפגעריסנקייט פון נעכטן, מיר זענען קעגן, כלומר'שט קעגן רעליגיע, מיר זענען.

ווען איך זאל וועלן פארמולירן די ערשטע הנחות פון בונד בנוגע אידן און אידישער נאציע און דערביי זאגן אז פון תחילת אן האט דער בונד אין דאזיגן פרט געהאט א קלארן שטאנדפונקט וואלט איך נישט געזאגט דעם אמת. מיר פילן אז אין בונד גייט אן א פראצעס פון אויפשטייג, פון פארשטענדעניש, פון רעאליזירונג.